ראש השנה, דף לא, דער שיעור הייבט זיך אן בעזר השם, סוף די ערשטע שורה. מיר האבן גערעדט דערין פון שיר של יום וואס די לווים האבן געזונגען יעדן טאג, ברענגט די גמרא תניא, רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא, בראשון, אלע זונטאג מה היו אומרים, אויפן תמיד, להשם הארץ ומלואה, דער גאנצער קאפיטל, על שם אז דעם טאג האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט, שקנה, והקנה, אז דער אייבישטער האט קונה געווען שמים וארץ און האט עס באשאפן כדי צו עס מקנה זיין פאר די ברואים, ושליט בעולמו זאגט רש י יחידי שלא נבראו המלאכים עד יום שני, מהרש ל זאגט אז דאס איז מרומז אז אין דעם קאפיטל רופט מען דעם אייבערשטן מלך הכבוד. בשני מה היו אומרים גדול השם ומהולל מאוד, על שם אז דעם טאג מאנטיג שחילק מעשיו האט געמאכט דעם הימל צווישן מים העליונים מיט מים התחתונים, און רש י לייגט צו ונתעלה וישב במרום דוגמת שכנו בעירו והר קודשו אינעם קאפיטל רעדט מען דאך אז דער אייבישטער איז משרה שכינתו אין ירושלים און אין בית המקדש וואס איז דענסמאל געווען אויכעט בשלישי היו אומרים דער קאפיטל אלוקים ניצב בעדת קל על שם אז דעם טאג האט דער אייבישטער מגלה געווען די ערד ותראה היבשה שגילה ארץ בחכמתו בעדת קל והכין תבל לעדתו האט צוגעגרייט דעם דרור וואס אויף דעם וועלן זיצן כלל ישראל ברביעי היו אומרים דער קאפיטל קל נקמות השם.

בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת. די וועלט שטייט דאך זעקס טויזנט יאר, שפעטער וועט זיין טויזנט יאר וואס דאס איז א טאג ביים אייבערשטן און וועט זיין חרוב די וועלט באלד מען זען וכל המלאכות שובתות אין די טויזנט יאר, אויף דעם זאגט מען דעם שיר של יום של יום השבת קעגן דעם טאג. אמר רבי נחמיה, מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו? לויט רבי עקיבא קומט אויס אז די ערשטע זעקס טעג פון וואך זאגט מען א שיר של יום כלפי וואס איז געווען אמאל,

ממילא אין דעם איז ער געדונגען. אז רבי עקיבא האט געהאלטן אז נאר טויזנט יאר וועט די וועלט זיין חרוב קען מען זאגן אז מזמור שיר ליום השבת גייט אויף דעם. אבער רבי נחמיה האלט אז צוויי טויזנט יאר וועט זיין די וועלט חרוב, ממילא קען מען נישט זאגן מזמור שיר ליום השבת גייט דאך זיין צוויי טאג, דערפאר מוז זיין אז ס'גייט אויף שבת בראשית. למעשה אלע אחרונים מוטשען זיך, וואס דארף מען זוכן במאי קא מיפלגי? רבי נחמיה אליין איז דאך מסביר וואס דינגט ער זיך, מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו? זאגט דער שפת אמת אז לכאו' האט מען געדארפט זאגן אנדערש ווי רשי. אז מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו, איך האלט דאך אז ס'איז דא צוויי טויזנט יאר וואס די וועלט וועט זיין חרוב, און מה ראו לחלק צו זאגן א מזמור שיר ליום נאר אויף איין טויזנטער און נישט אויפן צווייטן טויזנטער. אבער דער שפת אמת זאגט אין רשי שטייט נישט ווי אים. למעשה, אין פני יהושע און נאך איז דא תרוצים ווי צו פארענטפערן די גמרא. דאס האט מען אלעס געזאגט ביים תמיד פון יעדן טאג. במוספי דשבתא שבת איז דא סיי ביים תמיד מען געזונגען, און סיי. ביי א מוסף וואס מיינט עס מ'האט געזונגען בשעת דער ניסוך היין פון די מוספים מה היו אומרים, אמר רב ענן בר רבא אמר רב, דער שירת האזינו, וואס פרשת האזינו, האט מען עס צוטיילט אויף זעקס, באלד מען זען וואס הייסט מען האט עס צוטיילט. הזיו לך. הזיו לך צוטיילט מען אזוי, זאגט רש"י, די ערשטע חלק איז, הזיו לך איז ראשי תיבות פון די אנהייב פון די פסוקים, דארטן הייבט זיך אן דער חלק, האזינו, ביז דער פסוק זכור, שפעטער ז' איז זכור ימות עולם, און דער דריטער הייבט זיך אן דער פסוק ירכיבהו על במותי ארץ, דער פערדער חלק איז וירא השם וינאץ, און שפעטער איז דא לולי כעס אויב אגור, און דער זעקסטער חלק איז כי ידין השם עמו דאס איז ראשי תיבות הזיו לך. רש"י זאגט אז די ערשטע פיר איז דא זעקס פסוקים יעדע איינע, און די אנדערע צוויי איז דא אכט פסוקים, דער רש"ש פרעגט שוין אז נישט אלץ שטימט. ואמר רב חנן בר רבא אמר רב, כדרך שחלוקים כאן כך חלוקים בית הכנסת. אז וואס? אלעמאל ווייסט מען פרשת השבוע, נישטא קיין קלארער סדר פאר די עליות, אבער פרשת האזינו איז דא א קלארער סדר ווי צו צוטיילן די עליות, מ'טאר נישט מאכן אנדערשט אז מ'דארף צוטיילן די ערשטע זעקס עליות לויט דעם סדר, דער ערשטער קריגט האזינו ביז זכור ימות עולם און אזוי ווייטער, און דער שביעי ער ליינט ביזן סוף פון נאך די כי ידין השם עמו נאך די זעקס פסוקים דארטן, די אכט פסוקים און שפעטער ליינט ער ביז סוף די פרשה דער זיבעטער עולה. זאגט די גמרא איצטער ווייטער במנחתא דשבתא מה היו אומרים, ביי תמיד של בין הארבעים פון שבת וואס האט מען געזונגען, אמר רבי יוחנן, אז ס'איז געווען אזוי אז ישיר, שירת הים ביז דער פסוק מי כמוך, און דער צווייטער חלק ומי כמוך ביזן סוף די שירה, און דער דריטע זאך איז געווען ואז ישיר פון די שירת ישראל אויף עלי באר ענו לה. איצטער וואס האט מען געהאט דא? אז אינדערפרי ביי מוסף איז געווען האזינו צוטיילט אויף זעקס, און ביי תמיד של בין הארבעים, איז געווען שירה צוטיילט אויף דריי, איבעיא להו, הני כולהו בחד שבתא אמרי להו, יעדן שבת האט מען געזאגט די זעקס און די דריי, און מיט וואס איז דאס זעקס מיט דריי וואס נישט קיין איין מאל, זאגט רש"י, הלווים האבן געזאגט אלע, והיו חולקים הפרקים, אז די פרקים פון הזיו לך מיט די פרקים פון די דריי פון די שירה, האט מען צוטיילט, בנעימת הקול מען האט געביטן דעם קול, להפסיק, ומחליפות כלי שיר מען האט געביטן כלי שיר, און מען האט געבלאזן חצוצרות צווישן. או דילמא עס מיינט צו זאגן. אז יעדער שבת כל שבתא ושבתא אמרי חד אז ס'געווען א סדר, מ'האט אנגעהויבן ערשטע שבת האט מען געזאגט האזינו, און ביי תמיד של בין הארבעים האט מען געזאגט אז ישיר, דער קומעדיגער שבת האט מען געזאגט זכור ימות עולם ביי מוסף, און ביי תמיד של בין הארבעים האט מען געזאגט מי כמוך, און אזוי ווייטער. דאס איז דער ספק פון גמרא, תא שמע, דתניא, אמר רבי יוסי, עד שהראשונה אומרת אחת, שניה חוזרת שתיים. ביז ביי מוסף האט מען געענדיגט איין מאל, האט מען שוין ביי תמיד של בין הערבים געענדיגט צוויי מאל. שמע מינה כל שבתא ושבתא אמרי חד, און אזוי איז אויסגעקומען אז ביי מוסף איז דא זעקס, און ביי תמיד של בין הערבים איז דא דריי, און מ'האט שוין געענדיגט ביי מוסף אריבערגעגאנגען אלע זעקס אריבער זעקס וואכן, האט מען שוין ביי מנחה געענדיגט ביי תמיד של בין הערבים געענדיגט צוויי מאל ווייל ס'איז דא נאר דריי. שמע מינה אז יעדע שבת האט מען געזאגט איין חלק. האמיר דערמאנט. אז אז רבי יוחנן בן זכאי האט געמאכט א תקנה ביבנה און געהאט אין פרק, שפעטער געהאט נאך, ברענגט די גמרא איצטער אמר רב יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן, עשר מסעות נסעה שכינה, פארן בית ראשון ביז ס'איז געווארן אינגאנצן דער סילוק דער חורבן איז געווען צען מסעות, אפשר וועט מען תשובה טון. און דאס ווייס מען מקראי פון פסוק וועט די גמרא באלד ברענגען. וכנגדן איז בבית שני גלתה סנהדרין צען גלויות, דאס ווייס מען מגמרא.

זעט מען אז די השראת השכינה איז געווען אין קודש הקדשים ביי די כפורת איז געווען איין פלאץ. און פון דארטן איז זי אוועק געפארן. איז דא מעקט אויס רש י וכתיב וירכב על כרוב ויעף מעקט אויס רש י וואס גייט אויף מצרים, וכתיב וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית. ווייס איך אז ס'איז געווען אויפן כרוב ווייל ס'שטייט דאך אז ס'איז אוועקגעלאפן פון כרוב. און מ'זעט ביי א דריטן פלאץ אין מפתן הבית. וממפתן לחצר, דכתיב וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נוגה כבוד השם. מחצר למזבח, דכתיב ראיתי את השם ניצב על המזבח. וממזבח לגג, דכתיב טוב לשבת על פינת גג, זעט מען אז עס איז געווען אויפן גג אויכעט. ווייל דארטן שטייט אויסגעפירט אין פסוק אז עס איז בעסער צו זיצן על פינת גג מאשת מדנים. און דאס גייט אז עס איז בעסער צו זיצן אויפן דאך און נישט זיצן מיט א ווייב וואס מען קריגט זיך מיט איר, דאס איז געווען כביכול אויכעט וואס כנסת ישראל געמאכט א צלם בהיכל וואס מ'קען נישט זיצן צוזאמען מיט איר, איז אוועק געפארן. רש י זאגט אז אלע פסוקים זעט מען נישט ווען ס'איז געווען, אבער אז מ'זעט אז ס'איז געווען דא, ס'איז געווען דא, איז מסתמא געווען אויפן סדר פון ארויס אויף ארויס אויף ארויס. און רש י ברענגט אויכעט אפילו א חלק פון די פסוקים שטייט פון פאר פון פארדעם, ס'איז א נבואה וואס גייט זיין לעתיד לבוא. און שטייט ווייטער.

אז ס'געווען אזוי, דער מקום וואס ס'איז געווען לכתחילה מלשכת הגזית מ'איז געזעצן דארטן. פון דארטן האבן זיי געגאנגען מלשכת הגזית לחנות. איז רש י זאגט חנויות עשו להם בהר הבית וישבו שם. אין אנדערע פלעצער זאגט רש י אז חנות איז עפעס א נאמען פון א פלאץ אין הר הבית. דאס איז געווען ברענגט רש י די לעצטע פֿערציק יאר פון בית שני אזוי שטייט גמרא אין סנהדרין דארטן. פארוואס איז מען אוועקגעפארן? ווייל ס'איז רבו הרוצחים. און מ'האט נישט געוואלט פסק'נען דיני מיתה פאר רוצחים, האט נישט קיין סעקונדע זיך ארויסגענומען פון זייער פלאץ, און מ'איז נישט דן קיין דיני נפשות. ומחנות שפעטער זענען זיי געפארן לירושלים. עס איז א פלאץ אין ירושלים, ומירושלים ליבנה. דאס איז געווען אז דער נשיא אוואו האט געוואוינט, דארטן איז געגאנגען גלות. און דארטן איז געווען רבי יוחנן בן זכאי וואס מ'האט פריערט גערעדט, דאס דענסמאל איז געווען דער ערשטער גלות ארויס פון ירושלים צו יבנה. ס'אלע פלעצער, ס'איז פלעצער אין גליל, ומיבנה לאושא.

אמר רבי יוחנן ומשם פון דעם נידריגסטער פלאץ אין טבריה עתידין ליגאל, שנאמר התנערי מעפר קומי שבי ירושלים וגומר. זאגט די משנה, מען האט גערעדט די תקנות רבי יוחנן בן זכאי אמר רבי יהושע בן קרחה, ועוד זאת התקין רבי יוחנן בן זכאי, אז מען דארף קומען מקדש זיין דעם חודש, האט מען געלערנט אין דער פריערדיגער פרק אז ראש בית דין אומר מקודש, מען האלט זיך אויס פון פסוקים, האט ער געמאכט א תקנה שאפילו ראש בית דין בכל מקום איז אוועקגעפארן. שלא יהו העדים הולכים אלא למקום הועד, דארף מען נישט גיין נאכלויפן דעם ראש בית דין אוואו ער איז, נאר מען גייט אוואו די סנהדרין זיצן, און דארטן מאכט מען קידוש החודש אן דעם ראש בית דין. זאגט די גמרא, ההיא איתתא דאזמנוה לדינא קמיה דאמימר, זי האט געליגן געלט ביי איינעם, און זי האט נישט געוואלט אפצאלן צו וואס, האט מען גערופן פאר א דין תורה פאר אמימר, אוואו האט אמימר געוואוינט? בנהרדעא. און אמימר האט מען געשיקט א בריוו זי דארף קומען אין בית דין. למעשה ווען ס'איז געקומען די צייט וואס ער דארף איר דן זיין אזל אמימר למחוזא, ער דארף אוועק פארן אין מחוזא. אבער ער האט געהאלטן אז זי דארף קומען צו אים דארט אין מחוזא, ולא אזלה בתריה, איז זי נישט געגאנגען. כתב פתיחא עילווה, האט ער געשריבן א שטר שמתא, א נידוי, פאר די וואס זי קומט נישט ביים צייט אין בית דין. אמר ליה רב אשי לאמימר והא אנן תנן ביי אונז אין די משנה אפילו ראש בית דין בכל מקום, שלא יהיו העדים הולכים אלא למקום הועד. און וואס האסט א טענה, זי מאכט ריכטיג, זי וויל קומען אין נהרדעא, דארף נישט נאכלויפן ביז מחוזא. אמר ליה הני מילי לענין עדות החודש, דאם כן אז מען דארף נאכלויפן דעם ראש בית דין נמצאת מכשילן לעתיד לבוא, זיי'לן זאגן, כ'האב נישט קיין כח צו קומען עדות זאגן מ'זעט די לבנה. פארפאר האט מען געמאכט אז מ'קען קומען וואו ס'איז. אבל הכא, עבד לוה לאיש מלוה. זי האט געליגן, דער מלוה קען איר נעמען אין וואסארא בית דין ער וויל, קען ער איר שלעפן אויכעט אין מחוזא. ברענגט די גמרא תנו רבנן, אין כהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן, א כהן טאר נישט דוכינען, גייענדיג שיך, דארף אויסטון די שיך פארן דוכינען. פארוואס, זאגט רש"י מסכת סוטה מפרש טעמא, דארטן שטייט אז מען האט מורא אז ס'וועט זיך אים עפענען דער בינדל פון די שיך, וועט ער זיך איינבייגן צו עס צובינדן, און וועט נישט דוכינען אין די צייט, מען וועט זאגן פארוואס דוכנט ער נישט, פארוואס זאגט ער נישט די ברכות, ווייל ער האט עפעס א פסול אין די כהונה, מ'וועט קומען מאכן א פסול אויף זיין משפחה. פארפאר גייט מען ארויף אן קיין שיך. וזו אחד מתשע תקנות שהתקין רבי יוחנן בן זכאי. וואס איז די ניין תקנות? שיט דהאי פירקא, זעקס פון דעם פרק איז קודם כל די איינס וואס מ'האט יעצט דערמאנט פון אין כהנים רשאים לעלות, און נאך פינף וואס מ'האט געהאט ביי אונזערע משניות אז אנהייב פרק אז מ'זאל תוקע זיין נאכן חורבן ביבנה, און מ'זאל שאקלען לולב אגאנצן סוכות נאכן חורבן. שיהא יום הנף כולו אסור, מען זאל מקבל זיין עדות כל היום כולו, אויף זען די לבנה, וואס מען האט איצטערט געלערנט אין די משנה אז שלא יהו עדים הולכים אלא למקום הועד. וחדא דפירקא קמא, וואס מען האט געהאט אין פרק אין דף כ"א, אז מען זאל נישט מחלל זיין די עדות, קומען עדות זאגן אויף די לבנה, נאר אויף ניסן מיט תשרי בלבד. ואידך, דתניא, גר שנתגייר בזמן הזה, למעשה די גמרא אין כריתות מבאר אז א גר וואס זיך מגייר דארף ברענגען א קרבן, רש"י ברענגט דא באריכות, אזוי ווי מ'איז זיך נתגייר דענסטמאל בשעת אידן האבן געווארן אידן ביי קבלת התורה מיט א קרבן, דארף מען ברענגען א קרבן. בזמן הזה אז ס'איז נישטא קיין בית המקדש, איז צריך שיפריש רובע לקינו. א רובע זאגט רש"י איז א פערטל שקל וואס איז א חצי דינר, וואס מיט דעם קען מען קויפן א קן, א זוג פון תורים אדער בני יונה, אז ס'זאל זיין גרייט, אז ווי די בית המקדש זאל זיין געבויעט, וועט ער ארויף גיין און וועט ברענגען דעם קרבן זיינער. אמר רבי שמעון בן אלעזר כבר נמנה עליה רבי יוחנן בן זכאי וביטלה מען זאל נישט מפריש זיין מפני התקלה, ער וועט האבן הייליגע געלט און וועט עס ניצן בטעות דערפאר האט ער מבטל געווען מען זאל נישט מפריש זיין געלט. ואידך, וואס איז די ניינטע תקנה, מען האט אויסגערעכנט דערווייל אכט, דאס א מחלוקת וואס איז געווען די ניינטע תקנה? פלוגתא דרב פפא ורב נחמן בר יצחק. רב פפא אמר אז די תקנה איז געווען וועגן כרם רבעי רב נחמן בר יצחק אמר אז די תקנה איז געווען וועגן לשון של זהורית. איז די גמרא מבאר. רב פפא אמר כרם רבעי דתניא אדער דתנן ס'איז א משנה. כרם רבעי די הלכה איז אז א מענטש פלאנצט איין א בוים, די ערשטע דריי יאר איז עס עורלה, מען טאר נישט עסן די פירות, טאר נישט הנאה האבן, די פערדע יאר איז דאס הייליגע פירות, אזוי ווי מעשר שני, מען דארף ארויפגיין מיט דעם עס עסן אין ירושלים. אז א מענטש האט נישט קיין כח צו גיין קיין ירושלים, און אפילו ער געפינט זיך איין טריט לעבן ירושלים קען ער עס פודה זיין אויף געלט, און מיט די געלט ארויפגיין ירושלים און קויפט מיט דעם דארטן דברי מאכל. שטייט דארטן כרם רבעי היה עולה לירושלים מ'האט געמאכט א תקנה, כדי ירושלים זאל זיין אסאך פירות, שוקי ירושלים זאל זיין מעוטר מיט פירות, האט מען געמאכט א תקנה, אז מען מוז ארויפגיין מיט די פירות קיין ירושלים, טאמער ער געפינט זיך מהלך יום לכל צד, אויב ס'איז א מהלך פון איין טאג, טאר ער נישט פודה זיין.

האט נישט געהאט קיין כח צו ארויפגיין מיט די פירות קיין ירושלים, וביקש רבי אליעזר להפקירו לעניים. ס'איז געווען נאכן חורבן, אבער נאכן חורבן האט ער אויך געהאלטן אז די קדושה פון ירושלים איז נאך געבליבן, מען דארף נאך ארויפגיין דאס עסן אין ירושלים, האט ער געזאגט, איך וועל עס מפקיר זיין די עניים זאלן עס נעמען, זאלן ארויפגיין מיט דעם ירושלים און עס עסן. אמרו לו תלמידיו פאר רבי אליעזר'ן, רבי, כבר נמנו חבריך עליו והתירו. מ'האט מתיר געווען אז היינטיגע צייט נאכן חורבן, איז שוין נישטא קיין ענין, ירושלים איז שוין חרוב, וואס מען מעטר זיין שוקי ירושלים פאר די גוים וואס זיי וואוינען דארטן, קענסט עס פודה זיין מיט די געלט סתם ארויפגיין. מאן חבריך? אויף דעם האט רב פפא געזאגט רבי יוחנן בן זכאי דאס איז די ניינטע תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי. רב נחמן בר יצחק אמר די ניינטע תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי איז געווען לשון של זהורית. דתניא.

לא הלבין היו עצבין, אנדערע זאגן אז דער עצבות איז געווען דער פראבלעם, אנדערע זאגן אז די שמחה איז געווען דער פראבלעם אז מען איז שוין נישט געגאנגען דאווענען. התקינו שיהו קושרין אותו, אדער מען נעמט עס מיטן שעיר לעזאזל, און מען בינדט עס צו חציו בסלע, פאר ער קייקלט עס אראפ, וחציו בין קרניו, פאר ער קייקלט עס אראפ בינדט מען עס אן, און מען קייקלט עס אראפ שעיר המשתלח, מיט דעם. אויף דעם זאגט רב נחמן בר יצחק ווער איז דער התקינו? ס'איז א תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי. זאגט די גמרא ר' נחמן בר יצחק מאי טעמא לא אמר כרב פפא אז ס'גייט אויף די תקנה פון כרם רבעי אמר לך אי סלקא דעתך רבי יוחנן בן זכאי, ער האט עס מתקן געווען, חבריו דרב לעזר מי הוה? די תלמידים זאגן פאר רב לעזר כבר נמנו עליך חבריך, רבי יוחנן בן זכאי איז נישט זיין חבר? רבו הוה! ואידך וואס וועט רב פפא ענטפערן אויף דעם, כיון דתלמידים הוו. אז תלמידים זאגן פארן רעבן, פאסט נישט צו זאגן, דיין רעבע האט עס מבטל געווען. פאסט צו זאגן, לאו אורח ארעא נישט קיין דרך ארץ למימר ליה לרביה רבך. מ'האט געזאגט חבריך, אבער אין אמת'ן איז טאקע רבי יוחנן בן זכאי וואס איז געווען זיין רעבע. ורב פפא מאי טעמא לא אמר כרב נחמן בר יצחק אז ס'גייט אויף לשון של זעירות, אמר לך אי סלקא דעתך רבי יוחנן בן זכאי, בימי רבי יוחנן בן זכאי מי הוה לשון של זהורית? ס'איז געווארן אמאל ווייס בכלל? והתניא, כל שנותיו של רבי יוחנן בן זכאי איז געווען מאה ועשרים שנה, האט געלעבט הונדערט צוואַנציק יאר. די ערשטע פֿערציק יאר פון זיין לעבן ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, ער איז געווען א סוחר. די צווייטע ארבעים שנה למד, האט געלערנט תורה. די לעצטע פֿערציק יאר, די לעצטע מ' שנה, לימד, האט ער מלמד געווען. און אין די לעצטע פֿערציק יאר, דענסטמאל פאסט צו מאכן תקנות. ותניא. ארבעים שנה קודם שנחרב הבית, איז לא היה לשון של זהורית מלבין, אלא מאדים, נאר ס'איז אלעמאל געבליבן רויט. ותנן, מ'האט געהאט געלערנט ביי אונז אין פרק משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאי, איז קלאר רבי יוחנן בן זכאי האט געלעבט בשעת'ן חורבן. און מיר זאגן אז ווען קען ער מאכן תקנות די לעצטע פֿערציק יאר זיינע. איז א חלק פון די לעצטע פֿערציק יאר איז שוין זיכער געווען נאכן חורבן. איז די לעצטע פֿערציק יאר פון בית המקדש האט נישט געפאסט צו מאכן די תקנה און דענסטמאל איז ער געווען ווייל ס'איז אלעמאל געווען מאדים. פאר דערפאר טענה'ט ער אז ס'קען נישט זיין אז דאס איז געווען זיינע א תקנה, ס'קומט פון א פריערדיגער. ואידך, וואס וועט ר' נחמן בר יצחק ענטפערן אויף דעם? זאגט ער אזוי, אותם ארבעים שנה דלמד, די מיטלסדיגע פערציג יאר וואס ער האט געלערנט, תלמיד יושב לפני רבו הוה. ואמר מילתא האט געזאגט אז לכאורה דארף מען מתקן זיין, מ'זאל נעמען דעם לשון של זהורית, און עס צובינדן דארטן אויף ראש שעיר המשתלח, ואסתבר טעמיה. און ס'האט געפעלן פאר זיין רעבן, וקבעיה רביה בשמיה, האט עס מתקן געווען, אבער מ'רעכנט עס אויף זיין נאמען, זאגט רש"י וקבעיה בשמיה רש"י נישט גורס רבי, מ'האט עס קובע געווען אויף זיין נאמען למנותו עם שאר תקנותיו, אפילו האט עס נאר מציע געווען, ער איז געווען דענסטמאל א תלמיד, נישט ווען ער האט געקענט מאכן תקנות, אבער צוליב זיין ווארט מ'האט געמאכט די תקנה, פארדערפאר רעכנט מען עס ביי זיינע תקנות, און דאס איז דער חשבון פון די ניין תקנות פון רבי יוחנן בן זכאי, לויט ר' נחמן בר יצחק. ביז דא איז דף ל"א.